א גוטן ערב שבת קודש פרשת ויקהל פקודי און אויך שבת החודש, איך וויל רעדן אסאך וועגן שבת החודש, איך וויל מסביר זיין וואס דאס איז דער שבת החודש, ס'שטייט כימי צאתך ממצרים אראנו נפלאות, דער אייבערשטער גייט אונז ווייזן אזאלכע נפלאות פונקט אזוי ווי ווען ער האט אונז ארויסגעצויגן פון מצרים. פאר דער אייבישטער האט אונז ארויס געצויגן פון מצרים אינמיטן פרשת בוא, ווי דער אייבישטער זאגט אונז דארטן וועגן דעם קרבן פסח וויאזוי מען זאל זיך צוגרייטן און וויאזוי מען זאל עסן ביינאכט, הייבט אן די תורה מיט א פרשה החודש הזה לכם ראש חדשים, רשי זאגט אויכעט אנפאנג פרשת בראשית אמר רבי יצחק, אין אמת וואלט זיך די תורה געדארפט אנהייבן ביי החודש הזה לכם, ווייל דאס איז די ערשטע מצוה וואס מען האט באפוילן פאר די אידן, נאר דער אייבערשטער הייבט עס אן פריער אלס כח מעשיו הגיד לעמו. לאמיר אביסל רעדן וועגן דעם החודש הזה לכם ראש חדשים. ס'שטייט אז החודש הזה לכם

איז דען דא א נייער חודש? דאס האלט דאך שוין אן צוויי טויזנט און פיר הונדערט יאר, ס'ווערט דאס זעלבע נאכאמאל, די זון, די לבנה, און ווען זיי טרעפן זיך צאם אויף א געוויסן אופן איז זעט מען נאר ממש א טראפעלע פון די לבנה, און נאכדעם אז זיי רירן זיך ביידע אויף זייערע עקסלראדס ווי דאס ווערט אנגערופן אויף ענגליש, יעדער דרייט זיך אויף זיין אופן, בקיצור ביז ס'קומט אן שפעטער זעט מען מער.

אסאך יארן און ער איז אריינגעכאפט אין שלעכטע תאוות און אין שלעכטע מידות און לשון הרע רכילות אנדערע זאכן גיין צו ערכאות און אין איין מינוט קען ער זיך געבן א דריי אריבער און דאס הייסט בבחינת התחדשות און איך זעה אז די תורה רופט אן די לבנה אויכעט החודש הזה לכם ראש חדשים ס'איז גאר א נייע זאך ווען בשעת די גאנצע עקזיסטענס פון דעם סאולער סיסטעם און פון די זון און פון די לבנה איז שוין אלט אפאר טויזענט יאר, נאר דאס ווארט דערפון איז נישט אז ס'איז ניי, נאר פאר דיר איז עס יעצט א נייע זאך, און איך וויל רעדן פון דעם. רבי נחמן פון ברסלב האט געזאגט אז חידוש כמוני לא היה, ס'איז נישט געווען נאך אזא חידוש ווי איך. ס'נישט צו פארשטיין, ס'איז נישט געווען אזא חידוש ווי רבי נחמן, ס'איז געווען צדיקים, ס'איז געווען תנאים און אמוראים, וואס זאגט דא רבי נחמן חידוש כמוני לא היה? די תירוץ איז זייער פשוט, געווענטליך ווען א מענטש פאלט אריין אין א שלעכטע זאך, שלעכטע תאוות, שלעכטע געדאנקען, מידות רעות, גייט ער שוין אזוי א גאנץ לעבן, ער כאפט נישט אז ס'איז דא א וועג ארויס, האט אונז ר' נחמן געלערנט חידוש כמוני לא היה בעולם, ר' נחמן איז דער יצר הרע האט אים געגעבן געוואלדיגע געוואלדיגע נסיונות, און יעדעס מאל האט ער זיך ארויס געדרייט דערפון און ער איז נישט און ער איז נישט דורך געפאלן, און אפילו ווען חלילה אמאל בדקות איז ער יא דורך געפאלן אין עפעס א זאך האט ער גראד זיך צוריק געכאפט און ער האט געזאגט רבונו של עולם דו ביסט מיין טאטע און איך פארלאז זיך אויף דיר אז דו וועסט מיך נישט לאזן פאלן. און דאס האט ער געמיינט צו זאגן, חידוש כמוני, א מענטש זאל זיך יעדע מינוט נאכאמאל מחדש זיין פארן אייבערשטן, זיך צוריק שטעלן אויפסניי אזוי ווי ער וואלט ווען יעצט געבוירן, דאס איז די גרעסטע מדריגה, און דאס לערן מיר זיך יעצט ארויס פון דעם פסח. קודם וויל איך אביסל רעדן וועגן דעם פסח. דער מהרל זאגט ליל שימורים איז כליל יום הכיפורים, דאס איז זייער א הויעכע נאכט, ביי ביידע טוט מען זיך אן א קיטל, און דעמאלטס קומט דער אייבערשטער אראפ און ער געבט פאר יעדן איד מדריגות וואס ס'קומט זיך אים אפילו נישט. ס'דא, דער תפארת שלמה ברענגט. גודל ס'איז גרויס קדושה ליל זאת, די קדושה פונעם סדר, אשר השם יתברך כביכול מזדווג, ער באהעפט זיך עם כל אחד ואחד מבני ישראל, דער אייבערשטער כביכול באהעפט זיך מיט יעדן איד, הערן וואס ער וויל, און אז ער וויל זיך אונטערנעמען צו אנהייבן א נייע לעבן וועט אים דער אייבערשטער מאכן התחדשות. ער זאגט ס'שטייט אין חומש כי בחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים דער אייבערשטער זאגט ס'וועט קומען חצות וועל איך ארויסגיין אין מצרים זאגט דער תפארת שלמה ברענגט ער פון זוהר הקדוש אז יעדן חצות ביינאכט גייט דער אייבערשטער אריין אין גן עדן און ער לערנט פאר סודות התורה און ער איז זיך משתעשע מיט די צדיקים פון גן עדן זאגט ער אבער ווען ס'קומט די נאכט פונעם סדר זאגט ער, דער אייבערשטער גייט נישט אין גן עדן, ער לאזט איבער אלע צדיקים און זענען דארט אליינס אין גן עדן, און ווי גייט דער אייבערשטער? הלילה הזה אני יוצא בתוך מצרים, איך גיי אריין אין אידישע קינדער, איך בין זיך מזדווג מיט זיי, די אלע זאגט ער העושים וואס זיי טוען רצוני מיין רצון במצוה זאת באכילת מצה, די אלע וואס זיי זעצן זיך עסן מצה וסיפור יציאת מצרים אין די אידן באהעפט איך זיך און איך גיי אריין כביכול אין זייער נשמה און איך גיי עס אויסוואשן און דעמאלטס קען זיך דער איד געבן א דריי איבער התחדשות פון איין מינוט אויף די צווייטע. דער זוהר הקדוש ברענגט אויכעט במורא גדול דאס איז גילוי שכינה זאגט דער זוהר הקדוש אז די סעודה וואס מען עסט פסח ביינאכט, אויף דעם איז געזאגט געווארן דער פסוק זה השלחן אשר לפני השם. דער זוהר הקדוש איז מסביר אז די אכילה איז אזוי הייליג פונקט ווי צו זאגן שירות ותשבחות פארן אייבערשטן. וועגן דעם עט מען פארשטיין פארוואס מ'האט עס אריינגעלייגט אינמיטן הלל. מ'האט עס אריינגעלייגט אינמיטן הלל ווייל דאס איז אזוי גרויס ווי אז מ'זאל זאגן שירות ותשבחות פארן אייבערשטן. ובמורא גדול זה גילוי שכינה, זיי דערציילן אז דער הייליגער חוזה פון לובלין פלעגט זיין צוגעדעקט ביים סדר מיט א טלית, און ביי מורא גדול זה גילוי שכינה פלעגט ער זיך אויפהייבן דעם טלית, און די תלמידים האבן נישט געקענט אפילו זיצן דארטן פאר די גרויסע קדושה. יעצט דער בית אהרן ברענגט מורא'דיגע ווערטער, ער זאגט אזוי, חלקו של כל איש ישראל בגאולה העתידה, דער חלק פון יעדן איד ווען ס'וועט קומען משיח וואס וועט זיין די גאולה העתידה ומדרגתו הרוחני בו זיין מדריגה די רוחניות'דיגע מדריגה וואס דער איד האט אין די גאולה העתידה לעתיד לבוא זאגט ער מורא'דיגע ווערטער יהי' תלוי במידה רבה עט זיך אסאך ווענדן בכח התעלותו בדרך התנהגותו וויפיל ער האט ער האט זיך אויפגעהויבן נענטער צו די קדושה, און וויאזוי ער האט זיך אויפגעפירט בליל קדוש זה. דער זיין גאנצע עקזיסטענץ לעתיד לבוא, נאך תחיית המתים, ער מוז עס נישט דערלעבן, ער קען שטארבן, און נאר ווען ס'וועט קומען תחיית המתים וועט ער אויפשטיין, דעמאלטס. ער קען לעבן אויכעט, אבער איך זאג נאר אפילו ווען ער שטארבט, דעמאלטס מיט דעם כח וויפיל ער האט זיך צוגענענטערט צום אייבערשטן. און וויאזוי ער האט זיך אויפגעפירט אינעם הייליגן טאג פונעם סדר, דאס עט זיין זיין חלק אויף נאכדעם ווען משיח עט קומען, דאס עט אים געבן דעם חלק. און מען קען צולייגן אז אויב אזוי איז דאך דער פשט אז דאס איז אויך דער באראמעטער, דאס ווייזט וויפיל דו גייסט האבן א חלק אין די גאולה העתידה. ווייל אויב דיין גאנצע כח איז אזוי דו פירסט דיך אויף ביים סדר און דו פירסט דיך נישט אויף ווי עס דארף צו זיין ביים סדר זעהט מען אז קיין גרויסן חלק אין די גאולה העתידה עסטו נישט האבן דאס לייג איך שוין אליין צו אבער דאס איז דאך קאמאן סענס זאגט ער דאס איז דער פשט השיר יהיה לכם כליל התקדש חג השיר מיינט מען לעתיד לבוא יהיה לכם עט דעמאלטס זיין דעמאלטס עסטו האבן די זעלבע דער כח צו דעמאלט צו זאגן שירה עט זיין כליל התקדש חג אזוי ווי דו האסט דיך אויפגעפירט פסח ביינאכט. און דאס זענען מורא'דיגע ווערטער וואס א מענטש דארף וויסן אז מען דארף צוגיין צו א סדר ווי עס דארף צו זיין. דער הייליגער חתם סופר זאגט אזוי. מובטחים אנו בגלות, אונז זעמער פארזיכערט אין גלות, בשעה שאנחנו יושבים אז ווען אונז זיץ מיר לספר יציאת מצרים לבנינו צו דערציילן יציאת מצרים פאר אונזערע קינדער, אונז זיץ מיר להשריש לבותם ביראת השם, אז מ'זאל משריש זיין אין זייער הארץ יראת השם, אז. שפע אלקי עלינו, קומט אראפ א געטליכע שפע אויף אונז, הערטס ווערטער חתם סופר, דער הייליגער חתם סופר זאגט ער כמו בצאתינו ממצרים, די זעלבע מין הייליגקייט און שפע אלקי קומט אראפ אויף אונז אזוי ווי ווען אונז זעמער ארויס פון מצרים, אין מצרים שטייט ווען אונז זעמער ארויס זעמער געשטאנען דארטן ראתה, שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי בנביאותו. די שפחה על הים איז געווען א גרעסערע מדריגה ווי יחזקאל הנביא, און שטעל דיר פאר ווען ס'איז נישט געווען די שפחה על הים נאר דאס איז געווען דער אידישער פאלק, וואסערע א שפע אלוקי ס'האט אויף זיי געלאכטן, און אונז יעצט ביים סדר ווען אונז זעצן מיר זיך אראפ און אונז פירן מיר זיך אויף ווי ס'דארף צו זיין, באקומען מיר אונז

און ער גלייבט נישט אז דער גרעסטע רשע, דער וואס האט געטוהן אלע עבירות שבתורה, קען דורכן סדר, דורכן יציאת מצרים, די סיפור יציאת מצרים, און דורך די אכילת מצה און מרור און די ד' כוסות, ער גלייבט נישט אז ער קען צוקומען צו זיין א צדיק גמור, ער זאל קענען אוועקוואקן נאכן סדר און זיין א צדיק גמור. אזא מענטש איז דער רשע וואס ווערט דערמאנט אין די הגדה. ס'שטייט אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. דער רשע איז דער וואס ער גלייבט נישט אז דער גרעסטע רשע אז ער פירט זיך אויף דעם סדר ווי עס דארף צו זיין מיט די מצוות הסדר און ער טאמער גלייבט ער נישט אז ער קען זיך אויפארבעטן אז ער זאל אוועקוואקן נאכן סדר און זיין א צדיק גמור און דער אייבערשטער איז אים אלעס מוחל און פון אלטע חשבונות העט מען נישט רעדן, זאגט ער זאל ער וויסן דער איז דער רשע פון וועם מען רעדט אין די הגדה, ואף אתה הקהה את שיניו, דער איז גארנישט ווערט. עס ווערט געברענגט אין אלע חסידישע ספרים, אונז ווייס מיר דאך, פסח און פורים איז דאך געבינדן. ווען איז געווען די סעודת אסתר? פסח. בליל ההיא נדדה שנת המלך. איבעראל ווי שטייט המלך מיינט מען דאך דעם אייבערשטן. דער אייבערשטער האט נישט געקענט שלאפן. פארוואס? ווייל ס'איז געווען ט"ו ניסן און ס'איז געווען א גזירה וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלשת ימים ליל ויום. איז דאך אריינגעפאלן דער גאנצער פסח. אינעם פאסטן. און בלילה ההוא, דער רבונו של עולם האט דאך געווארט, ער האט דאך גייט דאך אריין אין גן עדן צו די צדיקים א יעדע נאכט, און דא האט ער דאך געוואלט אראפקומען זען ווי אזוי די אידן פירן אויף א סדר און זיי עסן דא אלע מצוות, די מצה מיט די מרור, מיט זאגן די אלע שיינע זאכן, די הגדה, מען לויבט דעם אייבערשטן מיטן הלל הגדול, מיטן הלל הקטן. און דער אייבערשטער זעט אז דאס איז, ס'געשעהט נישט, איז בלילה ההוא איז נדדה שנת המלך. יעצט וואס איז געווען דא די חכמה פון מאכן אז א פסח מען זאל פאסטן? עס זאגן די ספרים, דער צ' שלמה זאגט דאס אנדערע, אסתר המלכה האט געוואוסט אז דאס איז שוין געווארן נכתב ונחתם בטבעת המלך, עס איז פערטיג. כלל ישראל גייט חלילה אונטער. איז וואס האט זי געטון? האט זי געטון א מורא'דיגע זאך, זי האט געזאגט מען זאל נישט מאכן קיין סדר. די העכסטע גילויים וואס איז דא אויף די וועלט פאר כלל ישראל, און אויך די העכסטע אורות וואס ס'גייט ארויף אין הימל וואס אידן טוען די מצוות, איז די העכסטער אורות, איז די נאכט פון סדר, אזוי ווי כ'האב שוין נאכגעזאגט פון מהרי"ל, ליל שימורים כליל כיפורים. האט זי געזאגט כביכול פארן אייבערשטן, דו זעסט אז נדדה שנת המלך. איין סדר אז אידן פירן נישט, איז דער גאנצער שנת המלך שוין נדדה. שטעל דיר פאר אז דו וועסט אומברענגן יעצט גאנץ כלל ישראל, וואס העט זיין פון יעצט ביז די וועלט העט שטיין? וואו וואו וועסטו האבן דעם סדר מיט די אלע אורות? ס'וועט דיך דערפעלן רבונו של עולם. האט דער אייבישטער חוזר געווען און ער האט יעצט אויסגעלייזט און דאס איז געווען די ישועה. די אורות פונעם ליל הסדר די זענען זייער זייער גרויס. אז ס'פעלט אין הימל איז כביכול נדדה שנת המלך. ס'ווערט געברענגט. דער הייליגער ראפשיצער רב האט אמאל געזאגט, כ'האב עס געזען אין איינע פון די הגדות, אז ער האט נאכגעזאגט פון זיין רבי'ן פון דעם חוזה פון לובלין, אז וואס איז דער ענין וואס מ'זאגט חד גדיא, וואס איז דאס דער חד גדיא? האט געזאגט דער חוזה פון לובלין, אז דער חד גדיא איז פשוט א לחש פאר אן עין הרע. די מלאכים קוקן צו און זיי ווערן פשוט דזשעלעס אויף כלל ישראל. אז אלע עליונים זענען אנגעוויזן אויף די תחתונים, דאס וואס אונז פירן מיר אפ דעם סדר, דאס ברענגט דעם גרויסן שפע אלוקי אויף א גאנץ יאר. ווייל פסח איז דאך אזוי ווי ראש השנה, כ'מיין, ס'דאך אנפאנג פונעם יאר, החודש הזה לכם ראש חדשים, ווייל ראש השנה איז יראה און פסח איז אהבה, כ'וועל נאך באלד רעדן אביסל פון דעם, דאס איז די לידה און דאס איז די הריון פון די וועלט. ס'ווערט אויך געברענגט אין זוהר הקדוש אז די גרעסטע מדריגה פון שמחה, איז אין אלע עולמות פֿופֿצן טאג אין ניסן, טייטש פסח ביינאכט. סאו כדי די מלאכים זאלן נישט ווערן דזשעלעס אויף כלל ישראל און זאלן נישט נישט וועלן וויי טוהן אדער עפעס מקטרג זיין זאגט מען דעם חד גדיא. דער ענין פון פסח און יום כיפור אז דאס איז איינס. עס ווערט געברענגט אין די ספרים ווייל ס'שטייט אינעם זעלבן פסוק, ס'שטייט ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, הזאת איז דאך בזאת יבוא אהרן אל הקודש איז יום כיפור, בחודש הזה איז דאך החודש הזה לכם ראש חדשים איז במילא איז יום כיפור איז ברענגט דאך א מורא'דיגע שפע און דער סדר ברענגט די זעלבע שפע. כאטשיג מען זיצט זיך אין בית מדרש א גאנצע טאג יום כיפור און מען וויינט און מען פאסט, אבער מיט דעם אורות וואס ס'קומט אראפ ביי סדר איז עס די זעלבע געוואלטיגע אורות. יעצט לאמיך נעמען אביסל א פאוזע צו רעדן אביסל פון זיך צוגרייטן צום סדר, אונז ווייסן מיר א חמץ איז אסור במשהו, א משהו קען מאכן א חילוק צווישן דו האסט געהאלטן פסח צו נישט, פונקט ווי א משהו קען דיך אראפברענגען, די זעלבע א משהו וואס דו דרייסט דיך צוריק צום אייבערשטן קען דיך צוריק ארויפברענגען. וועגן דעם, פסח דארף מען בודק זיין, ערב פאר פסח דארף מען בודק זיין בחורין ובסדקין, איז די זעלבע אויך דארף מען זען אז מען זאל אלע לעכער פארשטאפן. לאמיר גיין צושטאט וואס איך מיין צו זאגן. דו גייסט דיך צוזעצן צום סדר. די ערשטע זאך דארפסטו וויסן ווער אר יור טשילדרען. דיינע קינדער זענען יעצט אין פלארידע און חסד אוף פלארידע עט זיי טרעפן אז עסן אין מעקדאנעלדס חמץ אום פסח. איז דעט רייט? נא. ס'שטייט פון בעלזער רב פארוואס שיקט מען א יונגל אז ער זאל גיין עפענען די טיר פאר אליהו הנביא ווען מ'זאגט שפוך חמתך, ווייל אליהו איז אזוי גרויס אז ס'עט זיין והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, גייט מען און מ'שיקט צו דאס יונגל און מ'זאגט אליהו הנביא זעהסט דאס איז דאס יונגל זעה קער אים צוריק צום טאטן און דעם טאטן צו אים. מען דארף זייער שטארק וואטשן אז מען זאל נעמען די אלע קינדערלעך וואס דער אייבערשטער האט דיר געגעבן און מען דארף זיך אראפזעצן מיט זיי, יו העוו טו מעיק אפ, יו העוו טו מעיק פיס מיט אלע קינדער, צי ער איז אוועקגעלאפן פון דיין שטוב ווייל דו האסט אים מיסהענדלט, צי דו האסט אים געגעבן א פראסק און ער איז אוועקגעלאפן, צי דו האסט סתם נישט געטויגט צו אים, מוזט דיך אראפלאזן פון דיין גרויסע הויעכע מדריגה און דו מוזט זאגן פאר דיין זון, ליסן, לעטס מעיק אפ. ס'וועט זייער נישט שיין זיין אז דו'סט זיצן, דו'סט פליען אין אלע הויעכע עולמות עליונים ותחתונים מיט דיינע קינדער און מיט דיינע איידעמער און מיט די שנירן און מיט די טעכטער און איין זון עט זיצן דארטן אין מעקדאנעלדס אין פלארידע און ער'ט עסן געהעריג חמץ אום פסח. מ'דארף מאכן אזא קאמיטעי נישט מיט די רבנים ווייל דעמאלטס וועסטו נישט אנקומען אין ערגעץ און מ'דארף זעהן. א איד וואס האט א פראבלעם מיט א קינד וואס האט זיך אים ארויסגעגליטשט פון וועג, זאל ער זאגן פאר די קאמיטעי, איך בין מסכים צו טון וואס מען קען נאר צוריק צו ברענגען מיין זון. איך בין יעצט געווען זייער ווייט פון דא, איך בין געווען אין א שטאט וואס ס'הייסט פיניקס אריזאנע, איך וועל רעדן גאנצע אריכות וואס איך האב דארטן געהאט וועגן מקווה'ס מיט אנדערע זאכן, איר ווייסט דאך ווען איך קום אן אין א שטאט דריי איך איבער ונהפוך הוא מיטן אייבערשטנ'ס הילף. געפארן בין איך צו זאגן פשוט א דרשה קעגן פעדעפיילס און ברוך השם מען בויעט יעצט דריי מקוואות ווערט יעצט געמאכט די פלענס מיטן אייבישטנס הילף יעצט קויפטס ענק די מצוה קאלטס אפ אז מען זאל מיך נישט נעמען ס'גוט למעשה וויל איך ענק זאגן האב איך דארטן געטראפן זיבן פון אונזערע חברה זיי זעען שוין נישט אויס ווי א איד זיי זעען אויס ווי וואס זענען פארטאריקענס דארטן וואוינען אסאך פיליפיענס און פארטאריקענס זעען אויס זיי זענען שוין דארטן דורי דורות. און זיי קומען צו ר' נחום וואס מאכסטו אהער מיט אהין כ'זאג אייך באמת איך בין אזוי צושאסן אזוי צעבראכן אז ס'לאזט זיך נישט גאר זאגן. ס'דא דא א איד נעבעך וואס ער וואוינט אינעם זעלבן בילדינג ווי איך ער האט נעבעך געהאט א מורא'דיגן ביטערן אומגליק ס'איז אים געשען אז ס'איז נעבעך געהארגעט געווארן א טאכטער און אן איידעם און א ניולי בארן טשיילד. רבותי די צער פון די טאטעס וואס זיי פארלירן די קינדער וואס זיי האבן חתונה מיט גויטעס, איינער וואוינט דארטן מיט א גויטע, ער וויל נישט האבן קיין קינדער מיט איר, ער קלערט נאך אמאל צוריק צו קומען צו די דעתו לחזור, ווי האט די רבי געזאגט דעתו לחזור על הפתחים, ס'דרייען זיך אזויפיל פון די אפפאל פון אונז, אז דער צער פון די טאטעס איז אסאך גרעסער ווי דער צער פון די וואס האט נעבעך פארלוירן יעצט א טאכטער. צו דער וואס האט פארלוירן דעם זין נעבעך, ווייל דא האט ער פארלוירן ווייסט ער, דער אייבערשטער טוט נישט קיין שום זאך בלא משפט, און יעדער זאגט אני מאמין באמונה שלימה, שהבורא יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. און דאס האט דער טאטע דער צדיק פון דעם מיידל געזאגט ביים הספד. אן איין טראפ געוויין. עטס ווייסטס נישט וואסערע א צדיק דאס איז. ווייסט ער כאטש אז דער אייבישטער האט עס גענומען פאר אן עולה פאר א קרבן עולה צו פאר ניסן און דודי ירד לגנו, און קען זיין ער האט עס גענומען פאר א פרה אדומה, די סודות פון דעם אייבישטן ווייסן מיר דאך אונז נישט, אבער אונז ווייסן מיר ס'איז דא א מינינג פאר דאס. איז ווייסט ער כאטש אז ער איז א חלק פון כלל ישראל, און ווען מ'עט נעמען כלל ישראל עז א האול, עט ער זיין דער וואס האט מקריב געווען דעם כלל דעם דעם קרבן פאר כלל ישראל. אבער דער בחור'ל וואס ער דרייט זיך נעבעך און ער וואוינט דארט מיט א שיקסע, ווייל ער טענה'ט מ'האט אים אביוזט, ער זאגט מיר, דער אייגענער טאטע האט אים אביוזט, סעקשועלי. וואס העט ער ענפערן פארן בית דין של מעלה, וואס האסטו צוגעשטעלט צו כלל ישראל? דאס איז דען א שטראף וואס דער אייבערשטער האט דיך געשטראפט ווייל ער וויל דיך גרעסער מאכן, צו ער וויל דיך אויסלייטערן? דאס איז א שטראף וואס דער אייבערשטער האט דיך אינגאנצן נישט געשטראפט, דו האסט דיך געשטראפט ווייל דו האסט געטאטשט די הענט, לייג די הענט על חטא שחטאנו לפניך בתשומת יד. איינער האט מיך אמאל געפרעגט וואס דאס איז טייטש, האב איך אים געזאגט דו האסט א פראבלעם וואס דאס איז טייטש? אמאל האט מען נישט געוואוסט האט מען געדארפט זאגן בתשומת יד, מען האט געטאטשט די הענט בפיקדון, דער טאטע האט אים נעבעך געטאטשט און ער וויל נישט וויסן פון אידישקייט, ער איז אזוי נעבעך מיט אזא כעס אז ס'איז א שרעק, איך האב געטראפן זיבן פון אונזערע נושרים פון ווילימסבורג, פון בארא פארק גייען זיי שוין נישט בכלל וואו ס'איז דא אידן. דער האט נאך אויף אזויפיל, ער זאגט מיר אז ס'קומט אמאל א ראש השנה צו א יום כיפור וויל ער האבן פאר וועם צו זאגן א גוט יום טוב. די אנדערע גייען דאך שוין אינגאנצן נישט וואו ס'איז דא קיין איד, זיי גייען אין אזעלכע געגנטן וואו ס'איז נישט דא קיין איד ווען נישט פינף הונדערט מייל ארום און ארום. רבותי אונז מוז מיר מאכן א סטאפ צו דעם אלעם און אונז מוז מיר אנהייבן תשובה צו טון. וואס איז געווען די. צווייטע וועלט מלחמה די שואה זענען געהארגעט געווארן טויזנטער אידן מ'האט נישט געקענט גארנישט טוהן וואס האסטו געקענט טוהן? וויאזוי וואלט געווען ווען מ'שטעלט דען אפ די שואה און מ'זאגט יעדן איינעם קענסט גיין אויפפיקן דיין טאטן צו דיין זוהן וואס מ'האט אים צוגענומען אויף די באן זיי לעבן נאך? מיט וואסערע שמחה וואלסטו געלאפן כאפן דיין טאטן מיט דיינע קינדער מיט דיין משפחה? רבותי יעצט איז די צייט די שואה אונז האבן מיר געפירט אן אייגענע שואה פערציג פיפציג יאר מ'האבמיר אפגעהארגעט א גאנצן דור אפאר יעדער טאטע איז מחויב צו גיין אויפזוכן דעם זון און דער זון זאגט זיין טאטע ווייסט ווי ער איז ס'נישט אז ער ווייסט נישט ער זאגט ווייל מיט די מאמע לעבט ער נאך גוט די מאמע האט עהם נישט געטוהן קיין שלעכטס די מאמע האט עהם געגעבן צו עסן און צו שלאפן. און נאכדעם ווען דער טאטע האט געפילט אז די בענקל ווערט אים ווארעם ווייל ער האט מורא דאס קינד וועט פארציילן האט ער אים ארויסגעיאגט פון שטוב. אונז מוז מיר מאכן א קאמיטעי צאמצונעמען די והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם צאמצוקלויבן די פארלוירענע קינדער יונגלעך און מיידלעך וואס אונז האבן מיר ארויסגעקאפעט פון שטוב דורך אונזערע שלעכטע מעשים. דאס איז מורא'דיג וויכטיג. יעצט לאמיר גיין צו די צווייטע פראבלעם. ס'איז דא זייער אסאך וואס האבן נישט ארויסגעקאפעט נאך די קינדער אין שטוב, און זיי זענען אין שטוב, און ער גייט אפילו אין חדר אויכעט, און אין ישיבה. און מ'שרייט אויף אים אדער מ'שלאגט אים ווען דער טאטע ווערט נערוועז נעמט ער עס אויס אויף אים. ווען ס'וועט קומען צום סדר, קודם וועט ער כאפן א פראסק, נאכדעם וועט ער שוין נישט האבן קיין געדולד צום סדר. מען דארף אנהייבן זיך צו קאנטראלירן און מען דארף אנהייבן זיך צאמצונעמען די כוחות און וויסן אז מען גייט צו צו אזא גרויסן הייליגן סדר און דאס פארלאנגט א מורא'דיגע שטארקע הכנה. כ'געדענק אונז פלעג מיר פארן אויף אומאן, מ'פלעג פארן דריי פיר טאג ביז מ'איז אנגעקומען, ס'איז נישט געווען אזויווי היינט, די עירליינס זענען געפארן, גראד אויף קיעוו, מען פלעגט פארן נאר אויף מאסקווע, און דארט האט מען דיך געהאלטן איבער נאכט, און דארט האט מען דיך אויסגעטאפט, און נאכדעם ביסטו געגאנגען אין א האטעל, דעם נעקסטן טאג האט מען געברענגט א קאר וואס איז געפארן פון מאסקווע אויף קיעוו, דאס האט געדוירט א וועג פון צוועלף שעה, און נאכדעם, עס האט געהאט אפאר מאל א פלעט טייער אויפן וועג, ס'איז אויסגעלאפן מיט געז, מיט דיר נאכגעפארן די קעי דזשי בי. ענדליך ביסטו אנגעקומען אויף קיעוו, אין קיעוו האסטו געדארפט טשענדזשען א קאר צו פארן וואס איז געפארן פון קיעוו אויף אן אנדערע שטאט, יעדעס מאל געווען א אנדערע ווי ס'איז געפארן, און דורך דעם איז מען דורך געפארן אויף אומאן און ממילא ביסטו געווען אין אומאן. מען פלעגט פארן זייער א לאנגע צייט, איך פלעג פארן פאר די מקווה'ס, די ברסלב'ער זענען געפארן דארט צו זיין ראש השנה. נאך דריי פיר טאג וואס מען איז אנגעקומען נארמאל דארף מען זיך אריין לייגן אין בעט און אויסשלאפן כאטש אויף צוויי דריי טאג. די חברה זענען אנגעקומען צו דעם הייליגן ר' נחמן, זיי האבן אזוי געדאווענט אזא מנחה, א וואכנדיגע מנחה, אז אונז דאווען מיר נישט אזוי א ראש השנה און א יום כיפור'דיגן מוסף. מען פארט יעצט צום הייליגן רבי ר' מיילעך, ס'איז דא מענטשן זיי פארן מיט א גרויסע ערנסטקייט, זיי פארן א גאנצע נאכט, מען קומט אן און מ'איז שוין אינעם שוואונג, ס'איז שוין שבת און מען טאנצט מיט מיטן גאנצן עולם, ווען ביסטו געשלאפן? ער ברויך נישט די שלאפן. ווייל ער פילט אז ער טוט אזא הייליגע זאך אז ס'אינטערעסירט אים גארנישט, און דאס איז זיין הכנה, ער מאכט הכנה צו די מצוה, די זעלבע דא אויכעט, דו גייסט מאכן א גרויסן שיינעם סדר, עס גייט דיך קאסטן טויזענטער דאלער צוצושטעלן די קינדער אויף יום טוב און אלעס, אז דו וועסט זיך נישט געהעריג צוגרייטן און דו וועסט איינמאל ווערן אין כעס. וועסט איינמאל געבן א שריי אויף איינעם וואס מען דארף נישט און כדומה, האסטו יענעם דערהארגעט. די גאנצע סדר איז אים גארנישט ווערט, עס איז שוין די זעלבע ווי פורים ביי אים. און בפרט נאך יעצט קומט אראפ אזאלכע גרויסע אורות. די גמרא זאגט אז טאמער אורה של אכסדרה, אכסדרה איז לאורו נבדק, מען קען עס בודק זיין, מען דארף נישט אנצינדן קיין לעכט ווייל ס'איז גענוג ליכטיג. און די גמרא זאגט כזאת הלילה מ'עסט דעם כזית פקע איגרא דער דאך פאלט אראפ נעם דעם דאך נעם אים אראפ בקיצור ס'איז געווארן אן אכסדרה און ס'האט שוין אורות פון אלע זייטן שטייט פון אלע ספרים אז א גאנץ יאר קוקט דער אייבערשטער אויף אונז מציץ מן החלונות און פון די שפאלטענעס אבער ווען ס'קומט פסח קומט ער אראפ מיט אזא גרויסן אור אז דער גאנצער דאך איז שוין נישט דא. סאו אז דו ווילסט אז דו זאלסט בענעפיטן און הנאה האבן פון די אורות און דיינע קינדער זאלן הנאה האבן ס'זאל זיי געבן א געוואלדיגע הארה אז זיי זאלן קענען אנהאלטן און דינען ווייטער דעם אייבערשטן מיט שמחה דארפסטו זען איין זאך אז דער סדר זאל דורכגיין ווי עס דארף צו זיין. נישט קיין כעס נישט קיין מחלוקת. אין של"ה הקדוש ווערט געברענגט מען זאל אפילו נישט רעדן איין דיבור ביים סדר ער זאגט א מורא'דיגן געדאנק אונז מאכמער אנפאנג סדר ביי כרפס מאכט מען א ברכה בורא פרי האדמה און מען האט אינזין צו פטר'ן דעם מרור. ווען עסט מען מרור? נאכדעם ווען מען איז מקיים די מצוה פון מוציא און מצה נאך דעם סיפור. זאגט ער קומט אויס אז דו האסט אינזין צו פטר'ן דעם מרור פון כרפס איז טארסטו דיך נישט אויסרעדן ביז דו עסט דעם מרור. דאס איז דאך על פי הלכה, מען רעדט דאך שוין נישט וואס א הייליגע נאכט איז קומען מלאכים און שרפים און דער אייבערשטער אליין קומט אין דיר אריין כביכול, מען רעדט דאך שוין נישט פון דעם, מען רעדט סתם הלכה'דיג זאגט ער טארסט דיך נישט אויסרעדן, פונקט ווי ביי תקיעת שופר שטייט מען זאל נישט אויסרעדן אינמיטן, מען גיבט אבאכט גאנץ מוסף נישט אויסרעדן ווייל אונז בלאזט מען דאך מאה קולות, אבער על כל פנים ביז די דרייסיג קולות רעדט זיך קיינער נישט אויס, איז די זעלבע טארסט נישט אויסרעדן ביז נאך מרור. זאגט ער נאכדעם קומט דאך שלחן עורך שטייט דאך אין זוהר הקדוש אז דאס איז זה השלחן אשר לפני ה' ווי קענסטו רעדן ווען דער אייבישטער איז דארט? און די זעלבע דארף מען וויסן די גאנצע צייט דו גייסט מקיים זיין א מצוה ס'איז דא עטליכע מצוות איין מצוה איז סיפור יציאת מצרים נאכדעם די ד' כוסות נאכדעם די מצה די מרור און נאכדעם שלחן עורך מיט הלל. דאס אלעס ביסטו מקיים מיטן פה מיטן מויל. ר' שמעון בן יוחאי האט געזאגט, ווען איך וואלט געווען ווען ביי די בריאת העולם, שטייט דאך דער אייבערשטער האט זיך דורך געשמועסט מיט די צדיקים מיט די נשמות צדיקים, זאגט ער, ווען איך וואלט ווען דארט געווען וואלט איך געזאגט דעם אייבערשטן מאך צוויי מוילן פאר א מענטש, איינס מיט וואס ער זאל עסן און ער זאל טרינקען און ער זאל לויבן דעם אייבערשטן, און א צווייטס מיט וואס ער זאל רעדן לשון הרע און רכילות און ניבול פה און לצנות. און היינט ווייסט מען מיט וואס ער זאל מכשיל זיין די קינדער מיט מעשה חידודין. אזוי זאגט ר' שמעון איך וואלט געמאכט צוויי מוילן פאר א מענטש. קומט יעצט אויס אז דו ווילסט גיין טון דעם רצון פונעם אייבערשטן מיט אזויפיל מצוות וואס אלעס האט צו טון מיטן מויל דארפסטו דאך דעם מויל אויכעט אויסקאשען דארפסט נעמען און ווי האט דער קרעטשניווער רבי געזאגט רבי הערשעלע קרעטשניווער פלעגט מען ברענגען א גרויסן טאפ קוגל, וואס זאגט ער אין אמת'ן, וואלט מען געדארפט אריין שפרינגען אינעם טאפ קוגל, מען קען דאך נישט מיט זיך אפברענען, פארברענען, האט ער געזאגט, נעמט מען דעם קוגל און מען לייגט עס אריין אין זיך, און אין אמת'ן וואלט מען געדארפט אריין שפרינגען אין דעם טאפ וואס מען כשר'ט, און אין דעם טאפ וואס מען גליעט, און מען וואלט געדארפט אויסגליען דעם מויל, נאר מען קען דאך דאס נישט טון, וועל מען דאך געהארגעט ווערן, איז דארף מען זען מען זאל תשובה טון און. טון וואס דארף צו זיין און זיך אונטערנעמען אז מען גייט האבן אן ערליך מויל, א כשר מויל. דער חתם סופר ברענגט אז ס'איז נישט דא היינט בזמן הזה קיין שום מצוות עשה אכילה מן התורה, א חוץ איין זאך איז ענס נאך געבליבן, צו עסן די כזית מצה, א חוץ דעם איז שוין גארנישט געבליבן. ס'איז נישט געבליבן קיין אכילת קדשים, ס'איז נישט געבליבן די אלע זאכן. סאו דארף מען דאך האבן א וואוילן א הייליגן אן אויסגעאיידלטן און א אויסגעלייטערטן מויל. סאו אונז האמיר א גרויסן פראבלעם, אונז האמיר אנגעארבעט א חורבן און ס'דא מיידלעך וואס זיי דרייען זיך אויכעט, יעצט ביי די יעצטיגע רייזע האב איך נישט געטראפן, דארטן ווי איך בין געווען אין אריזאנע האב איך נישט געטראפן קיין מיידלעך פון די נושרים, די נושרות, אבער למעשה איך האב שוין געטראפן אפאר מאל מיידלעך. געווען אפאר וואכן צוריק בין איך געווען אין פלארידע. נישט פאר וועקעישן נאר פאר מקוואות האב איך נעבעך געטראפן דארטן א וואוילע א גרושה מיט קינדער און זי האט געהאלטן ביי חתונה מיט א גוי חלילה רבותי הואיל ואין הדבר תלוי אלא בי אזוי האט געזאגט ר' לעזער בן דורדיא ער האט געבעטן דער זון זאל פאר אים בעטן רחמים די לבנה איז גארנישט ווערט ער האט געזאגט אין הדבר תלוי אלא בי האט ער געלייגט זיינע צוויי זיין קאפ צווישן די צוויי פיסן געה בבכיה איז ארויסגעקומען א בת קול אשריך ר' אלעזר בן דורדיא שאתה מזומן לחיי עולם הבא דו האסט ארויסגעווארפן דיין זוהן דו האסט אים געטאטש קאל אים אפ ברענג אים צוריק ברענג אים צוריק ער וועט דיך איינזעצן אין דזשעיל דעטס גוד פאר יו דעמאלטס וועט זיך כאטש אפקומען עפעס עניוועי ער וועט דיך נישט איינזעצן. כ'בין אמאל געווען אין אוקריינע אין רוסלאנד האב איך געהערט אמאל א דרשה פון רב געטשע געווען א געהויבענער איד א בעל מסירת נפש איד האט ער מסביר געווען וואס דער ענין איז פון פסח האט ער געזאגט פאר די רוסישע זאגט ער אזוי שטעל דיר פאר ווען דיין זון איז אוועקגעלאפן און ער איז געווען אלט פֿופֿצן יאר און דו בענקסט נאך און ס'איז געווען דיין איינציגער בן יחיד און דו וואלסט געוואלט וויסן ווי ער איז, דער אייבערשטער זאל דיר עפעס מאכן א וועג זאלסט אים טרעפן. און ס'גייט דורך נאך צען יאר, ער איז שוין פֿינף און צוואַנציק, מען הערט נישט פון אים, עס גייט דורך נאך צען יאר, ער איז שוין פֿינף און דרײַסיק, מען הערט נישט פון אים, א שיינעם טאג קומט ער אריין, אבער ער גייט אפגעשוירן מיט די בארד, ער זעט שוין נישט אויס ווי א צורה פון א איד וואס מען האט מיט אים געלערנט ער זאל זיין. זאָגט ער, װאָס װאָלט געטאָן אַ טאַטע, װען ער זעט אַזאַ קינד? זאָגט ער, ער װאָלט אים אַרומגעהאַלדזט און ער װאָלט אים געזאָגט, קינד טײַער, איך האָב דיך דאָך ליב, עט עני קאָנדישאָן. די זעלבע דאָ אױך. דער אײבערשטער האָט אונדז ליב עט עני קאָנדישאָן, און דו דאַרפֿסט דײַן זון אױך ליב האָבן עט עני קאָנדישאָן, עספּעשעלי װען דו ביסט דער שולד פֿאַר װאָס ער זעט אַזױ אױס. און דאָס איז די ערשטע זאַך, װען מע גרײט זיך צו צום סדר, עס גײט קומען ראש-חודש ניסן, מע האָט מטהר געװען מיט אפֿר פּרה, מטהר געװען גאַנץ כּלל-ישׂראל שטעלט זיך פֿאָר,

מיטגענומען נאך מענטשן וואס זענען געגאנגען, מ'איז שוין יעצט געגאנגען, מ'האט שוין אנגעהויבן צו גיין, באחד באדר מתקנין את הדרכים וועגן עולי רגלים, מ'האט אנגעהויבן צו וואקן און מ'האט געוואנדערט און געוואנדערט און מ'האט געזינגען אויפן וועג הייליגע ניגונים און מ'האט זיך מדבק געווען מיטן בורא כל עולמים און מ'האט געזאגט מוסר און דברי חסידות און מ'האט געוואקט און געוואקט ביז מ'איז אנגעקומען אויף ירושלים און דארט האט מען זיך צוזאמגענומען אלע אידן און מ'האט געמאכט דעם קרבן פסח. און דאס איז געווען די אמונה באלקי עולם אז דער אייבערשטער האט אונז ארויסגעצויגן פון מצרים און אונז מאכן מיט דעם קרבן פסח וככה תאכלו אותו און די געוואלדיגע אהבה און מיט די יראה מען האט געזען די כהנים מיט גרויסע יראה מיט אהבה כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים שטייט. אז ווייל מ'האט געזען די כהנים מיט די עבודה ס'איז א גמרא מסכת בבא בתרא מ'איז זיך צוזאמגעקומען כל ישראל יוצאים בפסח אחד דאס מיינט אז אלע אידן זענען געווען איין איינס דעמאלטס איז געווען איין חלק כלל ישראל ס'איז נישט געווען אפגעטיילט ס'איז נישט געווען קיין פירוד און אזוי האט זיך צוזאמגעהאלטן כלל ישראל, יעצט אז מיר זעמיר אין גלות און מ'האט נישט קיין קרבן פסח, ס'קומט אבער די צייט פון קרבן פסח, זע ס'איז נישט דא היינט קיין אפר פרה איז נישט מטהר קיינעם, פון דעסטוועגן דאך מאכט מען שבת פרשת פרה נאך דעם שבת החודש, און דאס איז געמאכט מ'זאל אנהייבן צו טראכטן וויאזוי גיי איך צו צום סדר. בקיצור מען דארף האבן בארשט יא, ס'האט אמאל א מארעמארישער איד געזאגט ער האט דאך נישט געהאט נעבעך גארנישט האט ער געזאגט אזוי דעם פלאץ ווי צו לייגן דעם בארשט האב איך שוין און דעם טיש ווי צו לייגן די מצות האב איך שוין און דעם אייז קאסטן ווי צו לייגן די מרור האב איך שוין כ'האב נאר נישט דעם בארשט מיטן מצות מיטן מיטן מרור. דאס פלאץ האט ער דערפאר רבותי אונז דארף מיר האבן א פלאץ אין הארץ פאר יעדן איד. פאר יעדן איד דארף מען א פלאץ אין הארץ, און דאס ערשטע וועט זיך אנהייבן ביי דיינע אייגענע קינדער, און ביי די אייניקלעך, טאמער דו זעסט אז דיין זון האט נישט קיין שכל אהיימצוברענגען דאס קינד, זיי דו קלוג, און דאס מוז מיר אונז אנהייבן צו טראכטן יעצט, ווען מען קומט אהיים ביים סדר דארף מען רעדן הויכע זאכן, יחודא עילאה, יחודא תתאה, מיט אלע שמות.

און נאכדעם דארף מען וויסן נאך א זאך, ס'גייען זיך צוזאמקומען משפחות, ס'וועט זיין פעדעפיילס, דער העט גיין ארויף אויבן לייגן דיין טאכטער שלאפן, דער העט גיין טוהן דאס, דער העט גיין טוהן יענץ, ס'וועלן זיך צוזאמקומען יונגע קינדערלעך, קאזינס, פירסט קאזינס, סעקאנד קאזינס, עס וועט קומען ביים טיש די סערווינגס, דער העט סערוון פאר יענעם, יענער פאר יענעם, א שוועגערין פאר דיר אן ערוה דאורייתא, זי טאר דיר נישט איבערגעבן מידו לידה. און דו טארסט נישט אריינבאמפן אין דער און אז דו האסט נישט קיין פלאץ, הע, איז אינווייט נאר וויפיל דו האסט פלאץ. און וועגן דעם האט דאך דער אייבערשטער געגעבן צוויי, יום טוב שני של גליות צוויי סדרים, איין נאכט איין קאפל אן אנדער נאכט א צווייטע קאפל מיט די קינדער, און אז דו האסט מערערע קינדער וועסטו זאגן נעקסטע יאר, ס'איז דאך נאך דא יש מחר לאחר זמן, און זאלסט אויך זען צו קאנטראלן די קינדער אז זאלן חלילה נישט גיין ארום פארן אין האטעלן. די האטעלס זענען די גרעסטע מקום זימה, מען פארט לכתחילה צו מאכן זנות. ס'איז געווען דעם ווינטער, ס'איז געווען א א מיידעלע געפארן, ס'איז געפארן צוויי שוועסטער און צוויי שוואגערס, אבער איין שוואגער איז נאך דא געבליבן אויף שבת וועגן די ביזנעס, ער איז אנגעקומען זונטאג האט אים די טאכטער פארציילט, טאטי ווייסט ווער ס'איז געווען ביינאכט דא אין דיין בעט? האט זי געזאגט, דער פעטער. רבותי! ס'קומט א יום טוב, יום טוב איז אבער אויכעט זמנא דדינא, אסאך דינין מתעוררין. בקיצור, מ'דארף זייער וואטשן אויף די אלע זאכן און אויף אלע הלכות, און נאכדעם דארף מען וואטשן מ'זאל נישט צוקומען צו כעס, כעס זאגט דער של"ה הקדוש איז חמץ. יעצט. איך וועל נאך רעדן נאך אביסל וועגן די הנהגות פון סדר, איך וועל נאך רעדן אויכעט וואס גייט זיין גאנץ יום טוב וויאזוי מען דארף וואטשן אויף די קינדער מיט אלעם, דער שיעור איז נישט פאר דעם געמאכט, נאר ס'רעדט זיך, סאו לאזט זיך רעדן. יעצט לאמיר צוריק קומען צום סדר אליינס. יעצט דער זוהר הקדוש זאגט, א מענטש קען ווערן א בעל תשובה בשעה אחת דבשעת אחת, אין איין שעה און אין איין מינוט. סאו וואס דארף מען יעצט אז מען זאל זיך צוריק דרייען צום רבונו של עולם און מען זאל ווערן א צדיק, יעצט וויאזוי קען מען דאס טון? יעצט האב איך שוין געזאגט פון אנפאנג אז החודש הזה לכם ראש חדשים, דער חודש ווערט אנגערופן ווייל ס'ווערט יעדן חודש ניי, יעצט לאמיר צי צולייגן די זאך. דער, די לבנה ווערט ניי יעדן חודש, האב איך שוין געזאגט אנפאנג פון דעם דרשה אז ס'איז נישט אזוי, די לבנה איז דאך דא, נאר וואס געשעהט? די לבנה שטייט אויף אזא מין, די לבנה האט נישט קיין אייגענע אור, די גאנצער אור קומט נאר פון די זון, יעצט אויב ס'שטייט גראד איינס לעבן ס'אנדערע ביי די זון, זעהט מען די גאנצע לבנה שיינען, אבער וואס זעהסטו שיינען? בעסיקלי זעהסטו די ליכט פון די זון, טאמער בייגט זיך עס א טראפ אנדערש, איז בממילא פעלט שוין א טראפ און אזוי געשעהט ביז ס'ווערט האלב און ביז ס'ווערט אינגאנצן אויסגעלאשן, דאס דויערט פופצן טאג און נאכדעם גייט עס צוריק און אזוי ווערט עס צוריק נאכאמאל די לבנה. יעצט קומט אויס פון דעם אז דער חודש איז דא און די לבנה איז דא. ווען דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט איז שוין געווען די אלע זאכן שוין צוויי טויזנט יאר פאר דער אייבישטער האט אונז געזאגט החודש הזה לכם ראש חדשים. נאר וואס וויל דער אייבישטער מיט דעם ווארט החודש הזה לכם ראש חדשים, אז איך טו צוריק באנייען יעדן חודש די לבנה, נישט אז ס'איז ניי, איר גייט אמאל זען אין א הויז זאגט מען איטס ריבילט, וואס פשט איטס ריבילט? ס'איז געווען אן אלט הויז, ס'איז שוין צופאלן פון אלע זייטן, האט מען עס ריבילט, אבער ס'איז נישט די פשט איטס א ברענד ניו האוז, איטס א ניו האוז באט איטס ריבילט. יעצט ווען די לבנה איז אויף אזא אופן וואס מען זעהט עס נישט איז עס בכסה, וועגן דעם בלאזט מען שופר דעם ערשטן טאג פון תשרי ווייל ס'איז בכסה ליום חגינו, נאכדעם ווען ס'ווערט דעם פופצנטן טאג דעמאלטס איז עס די נייע לבנה. אבער ס'נישט פשט אז די לבנה איז יעצט געווארן א נייע זאך. יעצט ס'איז דא א פסוק אין קהלת אין חדש תחת השמש, אזא פסוק איז דא אז שלמה המלך זאגט אז אלעס מה שהיה כבר יהיה און אין חדש תחת השמש. יעצט אויף דעם פרעגט מען אסאך מאל א קשיא, פרעגט איינער פרעגט זאג מיר ס'איז געווען אן ערעפלאן אין די צייט פון שלמה המלך? מסתמא נישט. נו, וויאזוי זאגט שלמה המלך אין חדש תחת השמש, ווען שלמה המלך זאל היינט קוקן וויאזוי די וועלט זעהט אויס מיט אלע נייע ערפינדונגען, וויאזוי האט ער געזאגט אזא פסוק פון אין חדש תחת השמש? די תירוץ איז זייער פשוט. די תירוץ איז, דער אייבערשטער האט באשאפן יש מאין, ס'איז נישט געווען גארנישט, האט ער באשאפן א יש פון גארנישט. און אזוי ווי דער רמבן זאגט, ס'איז געווען אזוי ווי כחרדל, אדער אפילו פחות מזה, זאגט דער רמבן, אין די איגרת הרמבן און ספר תורת השם תמימה אפילו פחות מחרדל, עפעס אזא זאך וואס אונז קען מען אפילו נישט פארשטיין מיט אונזער שכל, אזא קלייניקייט און פון דעם האט דער אייבערשטער באשאפן די גאנצע וועלט נאכדעם, דאס איז געווען די בריאה פון יש מאין, נאכדעם איז אלעס שוין יש מיש, יעצט לאמיר גיין צו סטארט. ס'איז נישט געווען דעמאלטס קיין ערעפלאנען, קען זיין ס'יא געווען קען זיין ס'איז נישט געווען, אבער נישט דאס מיינט שלמה המלך אין חדש תחת השמש, שלמה המלך מיינט צו זאגן די זאך איז קען זיין נישט געווען אין פיזיקעל אדער אין ריאליטי אבער די איידיע איז געווען און די אלע חומרים וויאזוי צו מאכן אן ערעפלאן איז געווען, געזעלין איז געווען, אייזן איז געווען, ס'איז געווען די עיר פרעשור איז געווען אז ווען מ'גייט שנעל איז אויבן ווערט מער און אונטן ווערט ווייניגער, ניוטאן'ס פרינציפל. די אלע זאכן זענען געווען, ס'איז נאר נישט געווען צוזאמגעשטעלט. איז ממילא איז נישט קיין סתירה וואס שלמה המלך זאגט אין חדש תחת השמש. ס'האט נישט געמוזט זיין אז ס'איז געווען אן עראפלאן, אבער די איידיעס מיט אלעם דער יש מיש איז געווען. דער יש מאין האט דער אייבערשטער באשאפן אלע חומרים, און נאכדעם טוט עס דער מענטש צוזאמען, מאכן אן אינווענטשן, ער ווענט אזוי און ער ווענט אזוי, און אזוי ווייטער. גראדע ס'איז זייער אינטערעסאנט. אז מען קוקט אריין אין ר' יונתן אייבשיץ, ער האט א ספר תפארת יונתן אויף חומש רש"י, זאגט ער א מורא'דיגע זאך, ער פרעגט א קשיא אין פרשת נח, וויאזוי איז מעגליך אז דער דור הפלגה האט געוואלט בויען א טורעם ביז צום הימל, זאגט ער, און ווען מ'וועט אויסרעכענען ענדזשינירינג צו בויען אזא הויעכן טורעם, וואלט די גאנצע וועלט וואלט נישט געווען גענוג א גרויסע פאונדעישאן ארויפצובויען אזא בילדינג, דאס הייסט די וועלט איז נישט גענוג גרויס, די טווענטי פאור טאוזענט סקווער מיילס איז נישט גענוג גרויס אז מען זאל קענען בויען אזוי הויעך וויפיל ס'האט זיך געדארפט הייבן ביז צום הימל. זאגט ער א מורא'דיגע זאך אז זיי האבן געוואוסט דעם סוד אז העכער א געוויסע פלאץ הערט זיך אויף די גרעוויטי, און ממילא האבן זיי געוואלט נאר בויען ביז העכער די גרעוויטי לימיטעישאנס און נאכדעם וואלטן זיי געקענט פליען אויף אייביג. אן א שום כח. אזוי זאגט דער תפארת יונתן פון רבי יונתן אייבשיץ וואס ער האט געשריבן פאר דרײַ הונדערט און פֿופֿציק יאר צוריק. כאטשיג די סייענטיסט דעמאלטס האבן נאך נישט געהאלטן אפילו אז לופט האט וואג, אזוי ווערט געברענגט אין ספר הברית, האט מען געלאכט פון די אידן און פון דעם אר"י הקדוש וואס דער אר"י הקדוש זאגט אז אזוי ווי עפר ס'איז דא די ד' יסודות אש מים עפר רוח און אלעס האט וואג, אז ס'קומט אויס אז לופט האט אויך וואג, און דעמאלטס האט מען געלאכט פון די אידן יארן. די אלע גרויסע פילאסעפערס האבן געלאכט, ווייל נעם וואג, וואס הייסט ס'האט וואג? קוק די קען די קענסט נישט אויפהייבן די לופט ס'האט נישט קיין וואג. היינט ווייסט מען וויפיל ס'דרוקט, ס'דרוקט פֿארטין פוינט סעווען פאונד פער סקווער אינטש, דאס איז די גרעוויטי וויפיל ס'פושט, און דאס איז די גאנצע טעארי וויאזוי אן עראפלאן פארט, ווייל ס'איז דא אן אייזן ס'שניידט אין די לופט, און די אפער סייד פון די ווינגס גייט. מיט א בויגן ארויף אזוי א בויך און אונטן איז עס גראד במילא דויערט לענגער אז די לופט זאל גיין פון איין עק ביזן צווייטן פונעם פליגל איז במילא די וועיט פון אונטן האלט עס אין די הייך. שוין, סא האבן זיי אויסגערעכנט ס'איז אלץ קאלקיולעיטעד. אבער רבי יונתן אייבשיץ האט עס יא געוויסט. און רבי יונתן זאגט אזוי קלאר אז דאס האבן זיי געוואלט ארויפצוקומען ביז עס א סטרעטעספעיר הייסט עס, נאך די עטמעספעיר וואס ס'איז נישט דא קיין לופט און דארט וואלט עס געפלויגן. ביז וויפיל ס'וואלט נאר געקענט אויף אייביג. על כל פנים, דאס זאגט רב רבי יונתן. יעצט, למעשה, רב רבי יונתן האט עס געוואוסט, און דאס איז היינט די וועג וויאזוי דאס ארבעט. איז ס'אין חדש תחת השמש. איי מ'האט עס דעמאלטס נישט געמאכט ווייל מ'האט נישט געהאט די אלע וועגן וויאזוי צו מאכן מ'זאל קענען ארויפפארן מיט אראפקומען. און אפילו די וואס זיי מאכן היינט דעם ספעיס שאטל פארן נאך נישט אין הימל, זיי האבן דאך געוואלט. גיין אין הימל און חלילה מלחמה האלטן מיטן רבונו של עולם, אונז פליען מיר נישט אין הימל, דאס אלעס ווי מען פליעט קומט מען נאך נישט אין ערגעץ אן, מען איז נאך נישט אנגעקומען אין מארס, צו מארס, דאס איז די נענטסטע פלענעט צו ערד, נאך נישט אנגעקומען דארט, זיי זאגן ס'דויערט עפעס איך ווייס נישט וויפיל הונדערטער יאר דארט אנצוקומען, און צו די זון האבן זיי אויך גייט מען נישט קענען אנקומען ווייל ס'איז צו הייס, זיי זאגן ס'וועט מעלטן, על כל פנים. דער ענין פון איין חדש תחת השמש מיינט צו זאגן אז די זאך איז דא געווען, די אלע חומרים איז דא געווען, מען האט עס נאר געדארפט צוזאמשטעלן, איז במילא די זון איז אויך דא און די לבנה איז אויך דא, די לבנה ווערט נישט נעלם, ס'איז נאר אויף אזויפיל אז די ליכטיגקייט פון די זון שיינט נישט דערויף. יעצט פארוואס שיינט עס אמאל יא און אמאל נישט, דאס האט צו טון וויאזוי ס'שטייט. שטייט עס אזוי שיינט עס און ווען נישט איז נישט. יעצט אידן האבן אויכעט דעם אור פונעם אייבערשטן, אידן אויף די וועלט האבן זיי נישט קיין שום אייגענעם אור, די גוים זענען נמשל לחמה, די זון האט אן אור, אוודאי אלעס איז פונעם כח פונעם אייבערשטן, אבער מען רעדט אז האבן אן אייגענעם אור, פאר אידן האט דער אייבערשטער קיינמאל נישט געגעבן קיין עקסטערן אור, אונז זעמיר לבנה. אונז זעמער מקבל פונעם אור, הייסן הייסט עס פון אור השמש פון די זון, אבער באמת זעמער מקבל גראד פונעם אייבערשטן די השפעות. דער אור ס'ווענדט זיך וויאזוי אונז שטיימער, שטיימער גראד אזוי ווי די לבנה שטייט צו די זון אינעם פופצעטן טאג פון חודש לייכט דאס גאנצע, טאמער בייגמער זיך אביסל אוועק ווערט עס פוחת והולך. אבער אונזער גאנצע עקזיסטענץ אין דעם גלות, און אונזער גאנצער אור וואס אונז האמער, אלעס קומט גראד דירעקט פון דעם אייבערשטן, אונז האמער אליינס גארנישט, אנדערש ווי די גוים, זיי האט מען מיטגעגעבן א געוויסן אייגענעם אור. יעצט, עס ווערט געברענגט. די גמרא זאגט אין מסכת כתובות אז רבי יוחנן בן זכאי איז געגאנגען אמאל אין די גאס, האט ער געזעהן ווי א מיידל בייגט זיך אראפ און זי קלויבט אויף אביסל גערשטן פון צווישן די צואה פון די אראבישע בהמות. די בהמות מאכן אן צואה און ס'איז געווען אביסל גערשטלעך אין די פעלד, און זי האט זיך אראפגעבויגן דאס אויפצוהייבן זאל'ס נעבעך אהיימגיין אפוואשן זאל האבן וואס צו עסן בשעת'ן חורבן בית המקדש. אזוי ברענגט די גמרא. איז געקומען רבי יוחנן בן זכאי דורכגעפארן מיט זיין אייזל און ער האט עס געזעהן, האט ער איר צוגערופן און געפרעגט, אזא ירידה צו האבן אז מ'מוז צווישן די צואה פון די גללים פון די בהמות נעמען ווייץ, גערשטן, פרעגט זי, בתי מיין טאכטער, וועמענס קינד ביסטו? זאגט זי, רבי דו דערקענסט מיך נישט? איך בין נקדימון בן גוריון. איך בין זיין טאכטער. ער איז געווען פון די רייכסטע אידן. דריי אידן האבן אויסגעהאלטן גאנץ ירושלים ביים חרבן. זאגט זי רבי, דו געדענקסט מיך נישט? קוק מיך אן וועסטו זען, דו האסט אויף מיין כתובה ביסטו אונטערגעשריבן און מ'האט מיר צוגעזאגט, פון מיין שווער'ס הויז האט מען מיר צוגעזאגט אלף אלפים דינרי זהב, א מיליאן דינרי זהב האט מען מיר צוגעזאגט אין די כתובה. און היינט מוז איך קלויבן דא ווייץ פון די פלאר צווישן די גללים פון די בהמות. האט זיך אנגערופן רבי יוחנן בן זכאי אשריכם ישראל וואויל איז ענק אידן ווען עטס זענט ערליך זענט עטס דאס העכסטע און ווען עטס זענט חלילה נישט ערליך, פאלט עטס נישט סתם אזוי אראפ נאר עטס פאלטס אזוי ביליג אראפ אז עטס מוזטס קלויבן עסן פון צווישן די צואה פון די בהמות פון די פון די גוים יעצט שרייבן די ספרים וואס עפעס אשריכם ישראל אונז ווייס מיר ביי מקווה ס'איז דא א אשריכם אשריכם אשריכם ישראל רבי עקיבא זאגט עס מען רעדט פון טהרה אבער דא וואס איז דער אשריכם ישראל. זאגט זיך דער הייליגער מהר"ל אז דאס איז דאס געוואוילקייט פון אידן, דער אייבערשטער האט אונז געשיקט אויף די וועלט און ער האט אונז געשיקט אין גלות, און ווי אונז זעמער, אונז האמיר נישט קיין אייגענעם שיין, דער אייבערשטער איז כביכול אונזער שיין, און אז טאמער דרייען מיר זיך נישט אויס קעגן דעם אייבערשטן, דעמאלטס האמיר דעם גאנצן שיין פונעם אייבערשטן, ס'איז געווען ביים בית המקדש עשרה ניסים מיט אלע אנדערע זאכן, דער אייבערשטער האט אונז אלץ געפירט, יציאת מצרים, און מלחמת עמלק, און אויכעט ווען מ'האט איינגענומען אין ארץ ישראל און קבלת התורה, אלעס איז געווען העכער די טבע, א דירעקטער שיין אן אור פונעם אייבערשטן. אבער טאמער הייבן מיר זיך אן נאר אוועקצובייגן, פאלן מיר אונז אזוי נידריג, אז נישט נאר מיר פאלן מיר נידריגער פון אלע גוים, נאר נידריגער פון די בהמות פון די גוים, די גללים פון די בהמות פון די גוים. דאס איז דער אשריכם. אונז זעמיר זייער גרויס, נאר מען טאר זיך נישט אוועק דרייען פונעם אייבערשטן. יעצט מען דארף זען אז ס'זאל נישט זיין קיין מחיצות צווישן אונז. וואס זענען די מחיצות? זאגן די ספרים, אנכי עומד בין ה' וביניכם, דער אנכי, דער אז דו ביסט, רעדסט אריין דו ביסט, דאס איז א.

ווייל ס'איז לית ליה מגרמיה כלום, ער האט פון זיך גארנישט, מלכות איז א אידישער קעניג, און אזוי ווי מיר האבן שוין געשמועסט, די אידן האבן נאר די הארה די ליכטיגקייט פונעם אייבערשטן. יעצט ווען ער איז געבוירן האט ער געדארפט שטארבן, יעצט איז דא צוויי דעות וויאזוי ער איז געבליבן זיבעציג יאר, אין איין מדרש שטייט אז אדם הראשון האט אים געגעבן, אין איינער שטייט אז די אבות האבן אים געגעבן, יוסף הצדיק צען יאר, און יעדער פון די אבות האבן אים געגעבן, שטייט אין זוהר אין מדרש. על כל פנים, דאס איז דוד וואס איז צוגעגליכן צו די לבנה. יעצט איז ער האט נישט געהאט איין טשענס צו בלייבן לעבן אויף די וועלט, ער האט געדארפט שטארבן, פון דעסטוועגן נאך איז עס דוד מלך ישראל חי וקיים, ער איז גאר מלך ישראל אויף אייביג, פארוואס? ווייל ער איז בבחינת לבנה, ער האט אליינס נישט קיין שום אייגענע לית ליה מגרמיה כלום, ער האט נאר דאס וואס דוד המלך האט זיך פארלאזט אויפן אייבערשטן. אלעס איז ביי אים געווען דער אייבערשטער, דער גאנצער תהלים איז פול נאר דער אייבערשטער און דער אייבערשטער. יהודה איז אויך געווען, דוד המלך קומט פון שבט יהודה. וואס האט לאה געזאגט? נטלתי כל חלקי בבנים, כ'האב שוין אלעס גענומען. וואס טייטש האסט אלעס גענומען? ווייל אלעס איז דער אייבערשטער, לית לה מגרמה כלום, מלכות האט גארנישט פון זיך אליינס, און בפרט נאך א איד, א איד האט אויך גארנישט פון זיך אליינס. אלעס איז דער אייבישטער. יעצט אונז געפינמער אין שמואל בית איז דא אין קאפיטל טז איז דא דארטן א גאנצע אריכות וויאזוי אבשלום וואס ער איז געווען דער זון פון דוד המלך האט אנגעדרייט דעם גאנצן קעניגליכן הויף און דוד המלך האט געמוזט ארויסלויפן מיט בזיונות. פון זיין אייגענעם פאלאץ, פון דוד המלך'ס פאלאץ האט ער געמוזט אוועקלויפן. יעצט שטייט דארטן אין קאפיטל טו פסוק טז, ויצא המלך וכל ביתו ברגליו ויעזב המלך, דער קעניג האט איבערגעלאזט דאס גאנצע הויז, ויצא המלך ברגליו ויעמדו בית המרחק, מען האט ארויסגעווארפן דוד המלך'ן פון זיין פאלאץ. שטייט ווייטער דארטן, ודוד, און דוד המלך עולה בהר הזיתים, במעלה הזיתים עולה בוכה, ער לויפט אוועק און ער וויינט, זיין זון ווארפט אים ארויס פון זיין אייגענעם פאלאץ, וראש לו חפוי, דער קאפ איז אים איינגעבויגן, בקיצור והוא הולך יחף, ער גייט בארפוסיג, וכל העם אשר אתו חפו איש ראשו ועלו, עלה ובכה יעדער איז געגאנגען ארויס נעבעך פון ירושלים ס'איז געווען ס'איז נישט גוט געווען בקיצור אויפן וועג שטייט ובא המלך דוד עד בחורים ער האט געטראפן דארטן בחורים והנה משם איש יוצא ממשפחת בית שאול ס'איז ארויסגעקומען א מענטש פון בית שאול ושמו און ער האט געהייסן שמעי בן גרא. יוצא, ער איז ארויס, יצוא ומקלל, און ער שעלט צאם דוד המלך'ן, ויסקל באבנים את דוד, ער ווארפט אים נאך שטיינער, ואת כל עבדי המלך דוד, ער ווארפט זיי נאך שטיינער, ווייל ער איז געווען פון שאול המלך'ס הויז. בקיצור, וכל העם וכל הגיבורים מימינו ומשמאלו, ער גייט מיט די גיבורים. און יענער שרייעט אים נאך, וכה אמר שמעי בקללו, צא צא איש הדמים, גיי ארויס דו בלוטיגער מענטש, ואיש הבליעל, דו שלעכטער מענטש, ווייסט פון וואס דו האסט אזוינפיל צרות, מען ווארפט דיך ארויס פון דיין אייגענעם פאלאץ, זאגט ער, ווייל השיב עליך השם כל דמי בית שאול אשר מלכת תחתיו, דער אייבערשטער באצאלט דיר יעצט פארן גאנצן בלוט פון שאול'ס הויז וואס דו קעניגסט נאך אים. ויתן השם את המלוכה ביד אבשלום בנך, האט דער אייבערשטער צוגענומען פון דיר און ער געבט עס פאר דיין זון אבשלום, והנך ברעתך כי איש דמים אתה, אלעס איז ס'קומט זיך דיר ווייל דו ביסט שלעכט, ווייל דו ביסט א בלוטיגער מענטש. און דארט געשטאנען איינער פון דוד המלך'ס שר צבא, ויאמר אבישי בן צרויה אל המלך, למה יקלל הכלב המת הזה את אדוני, פארוואס לאז איך דעם געשטארבענעם הונט דעם שמעי בן גרא זאל שעלטן המלך דעם קעניג. אעברה נא ואסירה את ראשו כ'וועל נעמען א שווערד כ'וועל אים אפהאקן דעם קאפ. ענפערט דוד המלך ויאמר המלך מה לי ולכם בני צרויה כי יקלל. וועגן וואס מיינסטו שעלט מיך דער בני צרויה וכי השם אמר לו קלל את דוד. ער טוט עס נישט ווייל ער וויל אזוי, דער אייבערשטער האט אים געזאגט זאל שעלטן דוד'ן. ומי יאמר מדוע עשית כן? נאכדעם זאגן די קנעכט פאר דוד'ן זיי ווילן אים צוריק שעלטן זאגט ער ניין ואף כי עתה בן הימיני הניחו לו לאזט'ס אים אפ ויקלל כי אמר לו השם דער אייבערשטער האט אים געהייסן ער זאל עס טוהן אולי יראה השם בעוני דער אייבערשטער וועט זעהן מיין ארעמקייט והישב השם לי טובה תחת קללתו היום הזה דער אייבערשטער וועט מאכן אז ווייל ער האט מיך געשאלט וועט מיר גאר קומען גוט, און אזוי איז דוד המלך ווייטער געגאנגען. יעצט למעשה שטייט ביי אונז אין תהלים וואס האט דוד המלך געטון בשעת ווען ער איז אוועק געלאפן פון זיינעם קעניגליכן פאלאץ ווען אבשלום האט אים ארויס געווארפן וואס האט ער געטון זאגן מיר אונז מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו. השם מה רבו צרי רבים קמים עלי רבים אומרים לנפשי אין ישועתה לו באלקים סלה ואתה השם מגן בעדי כבודי ומרים ראשי קולי אל השם אלעס איז אל השם און נאכאמאל אל השם דער אייבישטער דער אייבישטער דער אייבישטער דאס איז מלכות בית דוד און דאס איז די לבנה, וואס דאס איז מלכות בית דוד איז נמשל ללבנה, און דאס איז גאנץ כלל ישראל, אונז האמיר גארנישט נאר דעם אייבערשטן, אונז האמיר לית לה מגרמה כלום, אונז האמיר נישט קיין טראפ ליכטיגקייט אויף די וועלט פון אייגענע, אלעס איז די שיין וואס דער אייבערשטער שיינט אויף אונז, יעצט ווענדט זיך נאר ווי אזוי אונז בייגן מיר זיך צו, שטעלן מיר זיך צו צו דעם שיין צו נישט. יעצט ווערט געברענגט אין די ספרים אז ווייל דוד המלך האט אים נישט צוריק געשאלטן, און ער האט אים נישט געלאזט מען זאל אים הרג'נען, און ער האט געזען אז יעדע זאך וואס ווערט געטוהן, צו א ברכה צו א קללה, אלעס קומט פונעם אייבערשטן. דעמאלטס, און אז ער האט אים נישט געענטפערט, און ער האט מקבל געווען די קללה און געבעטן אז דער אייבערשטער זאל עס איבערדרייען צו א ברכה ווייל ער ענטפערט אים נישט, דעמאלטס איז ער געווארן דוד מלך ישראל חי וקיים, און דעמאלטס איז ער געווארן דוד משיח השם, ווייל א מענטש דארף וואטשן און פארשטיין אז קיינער קען אים נישט טון קיין שלעכטס, אלעס טוט דער אייבערשטער. כלל ישראל דארף וויסן ס'איז לית ליה מגרמיה כלום, אונז האמיר גארנישט, אלעס איז דער שיין פונעם אייבערשטן. און ס'ווענדט זיך נאר וויאזוי מ'בייגט זיך צום אייבערשטן, צו בייגט מען זיך אוועק צו בייגט מען זיך צו. יעצט יעדער מענטש גייט דורך נסיונות יעדן טאג און יעדע מינוט, און טאמער זעהסטו אז דו גייסט דורך א נסיון זאלסטו וויסן דער אייבערשטער שיקט עס דיר צו ווייל ער וויל דיך אויפהייבן, ער וויל דיך העכער מאכן, און אז טאמער דו גייסט דורך דעם נסיון ווערסטו אטאמאטיש העכער און דו גייסט ארויף אויף מדריגות. און דאס האט דוד המלך געטון, ער האט געוואוסט אז דאס קומט פונעם אייבערשטן, דארף איך זיך מתגבר זיין איך זאל אויסהערן די קללות נאר בעטן דעם אייבערשטן אז ער זאל עס צוריק דרייען צו ברכות ווייל איך טו אים גארנישט צוריק. יעצט גייט זיין שבת החודש און ס'גייט אויך זיין דער סדר צוויי וואכן ארום, מ'דארף וויסן אז אלעס איז דער אייבישטער, אלעס פירט דער אייבישטער, דאס איז געווען דוד המלך, לית ליה מגרמיה כלום, כלל ישראל איז לית ליה מגרמיה כלום, אונז טוהמיר גארנישט אליין, אלעס פירט דער אייבישטער און אלעס האט השגחה פונעם אייבישטן. יעצט, ס'שטייט פון רבי צדוק הכהן אין צדקת הצדיק זאגט ער אזוי, ער זאגט ס'דא צוויי זאכן, ס'דא קרי און חמת קרי, דער אייבערשטער זאגט אם תלכו עמי בקרי, גם אני אלך לכם בחמת קרי, וואס איז דער חילוק צווישן חמת קרי און קרי, וואס איז דאס? זאגט ער אזוי, קרי דאס איז א לשון פון מקרה, דאס איז דער היפך פון סדר, סדר איז א סדר, און חטא איז לשון הטיה אוועקגעבויגן, און קרי איז א לשון מקרה, מען וועט זאגן ס'איז א, אלעס איז נאר א מקרה. זאגט ער אזוי, דער צדקת הצדיק, תיקון חטא, דער תיקון פון חטא איז, להאמין צו גלייבן באמונה שלימה, שאין שום מקרה בעולם כלל, גארנישט איז נישט דא אויף דער וועלט אז ס'איז געשען, ס'איז א מקרה, וכל מה שאירע לו, און יעדע זאך וואס ס'געשעט פאר'ן מענטש, ידע זאל ער וויסן, הכל בכוונת המכוון, דער אייבערשטער טוט אלעס מיט א כוונה מכוון צו זיין יעדע זאך. זאגט ער מורא'דיגע ווערטער, ודבר זה הוא באמת עיקר הכל דאס איז דער עיקר פונעם גאנצן עקזיסטענץ פון מענטשן, זאל וויסן אז אלעס טוט דער אייבערשטער, עס איז נישט דא קיין מקרה, זאגט ער וכל תריג מצות התורה, די אלע תריג מצות התורה וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן, זאגט ער דאס איז נאר רק עצות להשיג לזה אז. קען עס צוקומען צו גלייבן און צו פארשטיין אז אלעס טוט דער אייבערשטער. כן כל העונשים נקראים חמת קרי, וועגן דעם ווערן אלע עונשים אנגערופן חמת קרי, קרי הייסט א מקרה, די עבירות הייסן קרי, און די עונשים הייסן חמת קרי. ווייל טאמער גלייבט ער אז עס איז נאר א מקרה, אפילו אויף די חטאים, אז ער גלייבט ס'איז נאר א מקרה געווען, דעמאלטס. גלייבט ער נישט גענוג אינעם אייבערשטן, ווייל סוף כל סוף דער אייבערשטער פירט אמאל צו צו א מענטש חטאים ווייל ער וויל אז דאס זאל ער מתקן זיין און פון דארטן ארויסקריכן. דו קענסט נישט פאררעכטן אין בעיסמענט טאמער דו ביסט נישט אנגעקומען אין בעיסמענט. און וועגן דעם הייסט עבירות הייסט קרי, נאר ווען דער אייבערשטער שטראפט, דאס הייסט חמת קרי, דער צארן אויף דעם וואס דו מיינסט אז ס'איז א מקרה. כן כל העונשים נקראו חמת קרי, יעצט כולם לא היו יוצאים מן הסדר והיה מסודר כך ולא במקרה אם כן איין עבירה אז א מענטש גלייבט אז אלעס איז דער אייבישטער און ער פירט אלעס קומט ער אויס צו א פונקט אז אפילו די עבירות איז קיין עבירה נישט ווייל די תכלית פון יעדע זאך איז מ'זאל צוריק קומען צום אייבערשטן און וויסן אז אלעס טוט דער אייבערשטער. דאס איז דער גאנצער סדר. אונז פירן מיר שוין אזוי טויזענטער יאר א סדר והגדת לבנך, יעדער איד איז זיך גרייט מוסר נפש צו זיין פארן אייבערשטן, פארוואס? ווייל מ'פלאנצט אריין אין די קינדער, און דאס אלעס איז ווייל מ'פירט זיך אויף ביי סדר ווי עס דארף צו זיין. יעצט, אזוי ווי מ'האבן פריער מסביר געווען, וויאזוי קומט מען אבער צו צו דעם הייליגקייט? מ'איז דאך פול מיט חטאים עוונות ופשעים, איז אזוי ווי כ'האב פריער מסביר געווען, אונז האמיר גארנישט קיין אייגענעם חיות, אז אונז זאמיר זיך פארלאזן אויפן אייבערשטן, און בעטן דעם אייבערשטן, און רעדן צום אייבערשטן. מען דערציילט אז ר' נתן פלעגט זיצן פאר פסח און ער האט געוויינט א גאנצן טאג, רבונו של עולם הטעימני טעם מצה, איך וויל פילן דעם עכטן טעם פון מצה. מען קען עס קויפן, מען קען עס באקן, מען קען אלעס טון, אבער מען מוז בעטן דעם אייבערשטן, רבונו של עולם, איך וויל שטיין יעצט אין אזא געגנווארט צו דיר אזוי ווי די לבנה שטייט דעם פופצעטן טאג פון חודש, און אז ער שטייט דעם פופצעטן טאג פון חודש איז ער דאך אינגאנצן, באקומט ער די זון, די שטראלן פון די זון, לייכט ער, די זעלבע אויך אונז וויל מיר שטיין. לעבן אייבערשטן אין אזא מין אופן אז די גאנצע ליכטיגקייט יאר השם פניו אליך ויחנך זאל ארויפקומען אויף אונז און אונז זאמער קענען פירן דעם סדר ווי עס דארף צו זיין. יעצט וויאזוי קען מען צוקומען צו דעם? החודש הזה לכם ראש חדשים, דאס איז דער שבת, די וואך שבת גייט דער שבת אויף אונז דאס משפיע זיין, החודש הזה לכם ראש חדשים. ס'איז נישט קיין נייע זאך, דער ראש חודש איז שוין אסאך יארן אלט, נאר וואס ס'ווערט נתחדש נאכאמאל און נאכאמאל, די זעלבע אונז אויכעט, אונז זעמיר נישט היינט געבוירן, מיר האבן שוין געזינדיגט, מיר קומען פון גלגולים פריער מיט זינד, אלעס איז זינד, אונז דארף מיר אבער איין זאך זען, אונז זאל מיר זיך שטעלן אויף אזא מין אופן אז דער יאר השם פניו אליך זאל אויף אונז ארויפלייכטן, דעמאלטס אטאמאטיש, און מען העט ווערן אויפגעהויבן דאס העכסטע וואס איז דא. און ווען העט דאס געשען? אנגעהויבן יעצט פון פון החודש הזה לכם, דעם שבת וואס מען ליינט החודש הזה, און צוביסלעך העט עס וואקסן וואקסן ביז צום פופצעטן, און דעמאלטס העט קומען די געוואלטיגע הארה אויף מענטש וואס העט זיין בבחינת יאר ה' פניו אליך, דעמאלטס העט ער זיך אין איין סקונדע קענען איבערדרייען, ער העט נישט דארפן האבן קיין גלגול שלג מיט די אלע אל אנדערע געוואלטיגע וואס ווערט געברענגט אין די ספרים, די תעניתים און סיגופים, מיט דעם כח פונעם הייליגן סדר וואס מען העט עס טון מיט ליבשאפט דעמאלט העט זיין ממש דירעקט יאר השם פניו אליך, עט אלעס ווערן בבחינת התחדשות און ס'עט קומען אויף אונז אן אור וואס מיט דעם אור מיר קענען בלייבן. און נאכדעם אלע נסיונות דורכגיין, און ווען ס'וועט קומען א נסיון פון קנאה, פון תאווה, פון כבוד, צו פאר יענעם ענטפערן, צו אריינצוזאגן, צו רעדן א לשון הרע'לע, דאס וועט מען אלעס קענען איבערשטייגן, און מ'עט נישט דורכפאלן מיט די נסיונות, ווייל מ'האמער געהאט יעצט א געוואלדיגע הארה פון פסח פונעם סדר. סאו די איינציגע זאך וואס אונז דארף מיר טון איז מען דארף וויסן אונז זעמיר גארנישט און ס'לית ליה מגרמיה כלום כלל ישראל אליינס האט נישט קיין אור אלעס איז דער אייבערשטער און מען דארף זיך בעטן ביים אייבערשטן אז ער זאל אונז מקרב זיין און אז מ'עט אנפירן דעם סדר ווי עס דארף צו זיין און מ'עט זאגן דעם הלל און מ'עט טרינקען די ד' כוסות און אבוויעסלי גרעיפ דזשוס נישט קיין וויין און מ'עט טוהן דעם רצון פונעם אייבערשטן מיטן כזית מצה און מיטן מרור, דאס איז א מיכלא דאסוותא, דאס איז א רפואה, וועט מען פון זיך אליינס האבן א השתנות אין גאנצן סדר. דער עיקר וואס מען דארף וויסן איז, קרי איז מקרה הטועה, די עבירה מלשון הטועה, דאס איז אלעס. ווען מען גלייבט נישט אינעם אייבערשטן הונדערט פראצענט ווי עס דארף צו זיין, טאמער גלייבט מען אבער אלעס אינעם אייבערשטן אז אלעס האט דער אייבערשטער אים צוגעפירט אלקים אנה לידו און ער וויל זיך יעצט אנהייבן צו פאררעכטן און צום אלע עבירות אזוי זאגט ר' צדוק הכהן איז בכלל נישט דא קיין עבירה און אוודאי מען העט נאך תשובה טוהן נאכדעם ווען מ'עט האבן א געוואלטיגע הארה מ'עט דינען דעם אייבערשטן מיט ליבשאפט וועט זיין מיט אהבה אים אלעס ווערן זכיות אויך. סאו דאס איז דער ענין פון דעם וואך שבת, דער שבת איז דער גרעסטער שבת פון יאר, ביקאויז קיין שום שבת איז נישט דא אז ס'קען נעמען דעם מענטש און איבערדרייען אינגאנצן, אנגעהויבן מיט שבת ביז אריינצוגיין אין. צום סדר. ס'דא למשל שבת שובה, יא, דארף מען תשובה טוהן, ס'איז שווער, און מ'דארף האבן תעניתים, סיגופים, מיט אלעם. יום כיפור אויך, תעניתים, סיגופים. דא איז גאר אן אנדערע מין בחינה. ס'איז אן ענין, ס'שטייט, החודש הזה לכם ראש חדשים, טייטשן די ספרים, יעדן טאג איז א ראש חודש. דעם ערשטן טאג ניסן איז ראש חודש ניסן, דעם צווייטן טאג ניסן איז ראש חודש אייר, דעם דריטן טאג ניסן איז ראש חודש סיוון, אזוי ביז צום צוועלפטן. טאג, וועגן דעם איז געווען דעמאלטס די הקמת המשכן און אזוי ווייטער, סאו דאס איז די געוואלדיגקייט פון דעם שבת, און מען דארף עס אויסנוצן ווי עס דארף צו זיין, און דעם שבת דארף מען אינזין האבן און בעטן דעם אייבערשטן, וואס מען זאגט ווען מען איז מחדש די לבנה שהן עתידים להתחדש כמותה לפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו, דאס איז די גאנצע זאך פון דעם שבת החודש, אז די זון און די לבנה זאלן שוין האבן דעם זעלבן כח, דאס טייטש אזוי. אז די לבנה זאל אייביג זיין אויפן פלאץ ווי די זון האט אויף משפיע זיין א פילע לבנה אז מען זאל קענען זעהן אינגאנצן די לבנה. יעצט למעשה איז אזוי, ס'איז א מחלוקת צו בניסן נברא העולם צו בתשרי, יעצט די קבלה ספרים זאגן אז ראש חודש תשרי איז געווען די הריון, היום הרת עולם, און די לידה איז געווען אין ראש חודש ניסן. און וועגן דעם שטייט אויך ס'איז געווען און מ'האט ארויסגענומען א גוי מקרב גוי, עס איז געווען דאס זאגט דער ארי הקדוש אזוי ווי א תינוק במעי אמו, דא אויך נעבעך איז געווען דא די פרשה פון פרה אדומה נעבעך פון די געהארגעטע איז געווען א תינוק במעי אמו נעבעך ארויסגענומען געווארן, סאו למעשה דער ראש חודש ניסן איז געווען די לידת העולם. יעצט ווען א מענטש געווענטליך. מען זעט מען געבט אריין אין די קינדער אזא חשק, מען דערציילט זיי פון יציאת מצרים און זיי גלייבן אלעס, און ס'שטייט אלעס וואס מען זאגט די נאכט פון פסח גלייבן די קינדער. ס'ווערט געברענגט א מורא'דיגע זאך פון מהרל פון פראג, דער מהרל זאגט אזוי, כשהאדם קטן האדם בוטח בקדוש ברוך הוא, ווען א מענטש איז קליין פארלאזט ער זיך אויפן אייבערשטן, ער ער ער קען זיך דאך נישט אליינס גארנישט ווי מען זאגט נעמען קער פון, דער אייבערשטער טוט פאר אים אלעס. ובכן הקדוש ברוך הוא עושה בו בחסד, איז דער אייבישטער טוט ער מיט חסדים ווייל ער פארלאזט זיך דאך נאר אויפן אייבישטן, אבער זאגט ער די פראבלעם הייבט זיך אן כשנתגדל, ווען ער הייבט אן גרויס צו ווערן, דעמאלטס הייבט ער אן זיך צו פארלאזן אז כוחי ועוצם ידי, דעמאלטס גייט אוועק די חסד פונעם אייבישטן, וועגן דעם שטייט אז די כרובים האבן געהאט פנימער פון קליינע קינדער, ווייל דארטן ווי מען איז קליין, דאס איז א סימן פון קיום השכינה, און וועגן דעם זאגט מען וכאן הבן שואל, כאטשיג ער איז גאר נישט קיין קליין קינד, ס'שטייט צוויי תלמידי חכמים וואס זיי זיצן איינער מיטן אנדערן, זענען זיי ביידע אפילו זיי זענען אלטע אידן כולנו זקנים, זענען זיי אויך מחיוב צו פרעגן איינער דעם צווייטן, כאטשיג זיי ווייסן דעם תירוץ, ווייל מען מוז זיין בבחינת א בן, א יונג קינד, א קליין קינד, פארלאז זיך אויפן אייבערשטן, דעמאלטס וועט זיך דער אייבערשטער פירן אויכעט מיט דעם מענטש מיט חסד. און דער חתם סופר ברענגט. מובטחים אבותינו אונז זעמער פארזיכערט פון אונזערע עלטערן אז אונז זעמער האבן דעם זעלבן הארה אזוי ווי זיי האבן געהאט אין יציאת מצרים, וועגן דעם דארף מען וויסן אז דער חודש הייבט זיך אן די הכנה צו דעם סדר, און מען דארף וויסן און לערנען מיט די קינדער אז אלעס איז דער אייבערשטער און אנעם אייבערשטן איז גארנישט, און מען מוז זיך פארלאזן אויפן אייבערשטן אפילו מען איז שוין אן אלטער איד, דער מהר"ל זאגט ווען מען איז קליין, קליין אז מען קען אייביג בלייבן קליין. די בחינה אז מ'איז א קליין מ'ווייסט אז איך קען מיך נישט אליינס פארלאזן אויף מיין כח און אלעס פון דער אייבישטער. דעמאלטס העט זיך אנהייבן צו זיין אן אנדערער ראש חודש ניסן, אן אנדערער חודש ניסן און אן אנדערע סדר און אוודאי נאכדעם אן אנדערער גאנצער יאר, עס העט זיך אנהייבן א נייער שיין אין זיין לעבן. און דאס וויל איך אויך זאגן פאר די אלע בחורים וואס זענען שוין אביסל אוועקגעגאנגען פון וועג ווייל מ'האט דיך מאלעסטעט צי ווייל דו האסט געהאט שלעכטע חברים, איט דאזענט מעיק א דיפרענס. ס'גייט יעצט קומען דער החודש הזה לכם ראש חדשים, שבת החודש, און נאכדעם ראש חודש, זאלסטו וויסן דו קענסט דיך גיין געבן א דריי אויס, און וויסן אז אלעס קומט פון אייבערשטן און דו גייסט יעצט זיין גוט פון היינט מאל און ווייטער, עט זיך דיר אנהייבן נייע האר, מיטן אייבערשטנ'ס הילף. יעצט ווען אונז זעמיר געווען ארויסגעגאנגען פון מצרים איז דאך געווען הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, פון דעסטוועגן דאך זאגט דער אייבישטער כה אמר השם זכרתי לך חסד נעריך, דעמאלטס ווען אונז זעמיר ארויסגעגאנגען פון מצרים זעמיר נאכגעגאנגען פארן אייבישטן אין די מדבר און דער אייבישטער האט עס אונז אלץ געדענקען, פארוואס? ווייל וויבאלד מ'האבן עס געטון דעמאלטס מיט אזא ליבשאפט, מ'האבן נישט געפרעגט גארנישט. מיר האבן זיך פארלאזט הונדערט פראצענט נאר אויפן אייבערשטן, מיר האבן נישט געקוקט וואו מ'וועט עסן און וואו מ'וועט שלאפן, אויף מדבר נחשים ועקרבים, דאס האט געמאכט אזא מין ליבשאפט פונעם אייבערשטן צו אונז אז ער האט געשיינט אויף אונז בבחינת יאר השם פניו אליך, אז אונז זעמיר געווען פגימת הלבנה איז נתמלא געווארן, און עד סוף כל הדורות איז דאס ליבשאפט אזוי גרויס אז ס'שטייט נישט כה אמר השם זכרתי לך דו האסט גענומען די תורה, איך, ס'שטייט נישט כה אמר ה' זכרתי לך אז דו ביסט אריין אויף ארץ ישראל, האסט דיך געשלאגן מיט די ל"א מלכים, גארנישט, וואס שטייט כה אמר ה' זכרתי לך חסד נעורייך, לכתך אחרי במדבר, מיט אמונה פשוטה געוויסט אלעס איז דער אייבישטער, דעיס איז די זאך וואס דער אייבישטער געדענקט פאר אונז. יעצט דעיס האב איך אנגעהויבן פון אנפאנג, איך האב מסביר געווען, דעיס הייסט פגימות הלבנה, די פגימות הלבנה איז אז. ביז יעצט ווערט די לבנה פארשטעלט, און מיט דעם וואס אונז עמיר טוהן תורה מצוות און מעשים טובים, און מ'עט זוכה זיין אז משיח העט אונז אויסגעלייזט ווערן, דעמאלטס העט די לבנה זיין אויף אזא מין פאזישען אז די זון העט אויף עם ארויף שיינען אינגאנצען, אדער אזוי ווי אנדערע ספרים זאגן אז ס'עט זיין דער אייבערשטער העט מאכן את שני מאורות הגדולים ער העט צוריק מאכן די לבנה זאל זיין אזוי גרויס ווי די זון, און וויאזוי ס'זאל נישט זיין דאס העט זיין דער גאנצער. תיקון השלם און דער אייבערשטער העט אונז מערטשעם אויסלייזן פון גלות און יעצט איז די העכסטע זמנים פאר דעם תיקון דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל זוכה זיין צו פארשטיין דעם הייליגקייט פון דעם שבת און פון דעם יום טוב און מען זאל זיך צוגרייטן ווי עס דארף צו זיין און עס זאל זיין והגדת לבנך נעמטס אהיים ענקערע קינדער וואס האטס ארויסגעווארפן פאר גארנישט ווייל ער האט אונז געווענדט נישט ווי אזוי מחנך צו זיין ס'איז דא אמאל א שווער קינד אמאל א שווער קינד איז גאר א הויעכע נשמה און דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל ניצול ווערן פון א חמ פון א משהו חמץ, און דורך דעם עמיר האבן א שמחת יום טוב אויכעט, און די מצה העט אונז היילן, עס איז א מיכלא דמהימנותא, עס איז א מאכל פון אמונה, מיכלא דאסוותא, עס איז א רפואה, און מען זאל שוין זוכה זיין צוריק צו קומען צום אייבערשטן און זען אז אלעס איז דער אייבערשטער, און דער אייבערשטער זאל צוריק קומען צו אונז און ער זאל אונז שוין אויסלייזן, משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.